ואם עד שלא נגמר דינו, איידער ס'איז געווען דער גמר דין, הקדישו בעליו, דער בעל הבית האט אים מקדיש געווען, מוקדש, איז ער הייליג, ואם שחטו, אויב ער האט אים געשחטן, בשרו מותר, איז די פלייש מותר. מסרו לשומר חינם, דאס האט נישט צו טון צו די פריערדיגע דינים פון דער משנה, דא מיינט מען איינער האט געגעבן צו א שומר חינם א שור וואס ער האט נישט געשטויסן, אז די שומר חינם זאל אים היטן, אדער לשואל האט אים איבערגעגעבן צו א שואל. לנושא שכר, נושא שכר הייסט דער וואס נעמט שכר פאר דעם היטן, אנדערע ערטער ווערט ער אנגערופן מיט דעם לשון שומר שכר. ולשוכר, שוכר איז די זעלבע זאך ווי שואל, נאר שואל באצאלט נישט פאר דעם וואס ער טוט לייען די זאך, און א שוכר ער טוט רענטן די זאך. איז דער דין אז דער חיוב פון שמירה ליגט אויף די שומרים, נכנסו תחת הבעלים. ווערן זיי מחוייב פונקט ווי די בעל הבית, מועד משלם נזק שלם, אז דער שור איז א מועד דארף מען באצאלן די שומרים נזק שלם, ותם משלם חצי נזק, און א תם באצאלט א האלבן שלם. רשי.

גמרא, תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט, שור שהמית עד שלא נגמר דינו, א שור וואס האט דערהארגעט א מענטש, ס'איז נאך נישט געווען דער גמר דין, מכרו, ער האט אים פארקויפט, מכור, איז ער פארקויפט. וואס הייסט דאס? און ער קען אים נישט פארקויפן, נאר מען מיינט אז דער וועלכע האט אים געקויפט מעג דערוויילע מיט דעם שור ארבעטן, ווייל עס איז נאך נישט געווען קיין גמר דין, איז עס נאך נישט אסור בהנאה. הקדישו, מען האט אים מקדיש געווען, מוקדש, איז ער הייליג. דאס גייט שוין נישט ווי ר' יהודה, ר' יהודה לערנט דאך אז אויב מען האט אים מקדיש געווען גייט שוין אוועק אינגאנצן פון דעם דור פון דעם שור די חיוב סקילה, איז אויב מען האט אים מקדיש געווען, רש"י טייטשט דא אויך הקדישו מוקדש, אז אויב מען האט הנאה יעצט מועל, אבער לויט די רבנן וועל איך יעצט צוריק נעמען דעם שור און איך וועל מאכן דעם גמר דין.

און כוונתו להזיק וואס באלד וועט זיין דער גמר דין, ס'קומט אים סקילה, איז געגאנגען דער שומר און ער גיט אים צוריק צום בעלבאס, מוחזר איז עס צוריק געגעבן, כאטש די בית דין וועט ער עס יעצט צונעמען פון דעם בעלבאס, אבער ווען האט ער אים צוריק געגעבן? קודם גמר דין, און קודם גמר דין איז עס נאך א גוטער שור. משנגמר דינו, אויב ס'איז שוין געווען אויף דעם שור דער גמר דין, מכרו, ער האט פארקויפט, אינו מכור, טא איז ער נישט פארקויפט, מ'טאר נישט מיט אים ארבעטן, הקדישו אינו מוקדש, ווערט נישט הייליג און איינער האט פון דעם הנאה דארף ער נישט ברענגען קיין קרבן מעילה.

אפילו עס איז שוין געווען אויף דעם שור גמר דין אז סקומט אים סקילה, החזירו שומר לבעליו, אז דער שומר האט עס צוריק געגעבן צו דעם בעלבאס, מוחזר איז עס צוריק געגעבן, זאגט די גמרא, לימא, מיר וועלן זאגן בהא קמיפלגי, רבי יעקב מיטן תנא קמא קריגן זיך אין דער זאך. דרבנן סברי, די רבנן וואס זיי לערנען אז נאכן גמר דין אז דער שומר גיט אים צוריק צום בעלבאס אינו מוחזר, זיי האלטן, אין אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך, אז איינער האט למשל גע'גנב'עט ביי דעם חבר חמץ און עבר עליו הפסח, קען מען נישט זאגן נאך פסח הרי שלך לפניך, ווייל די זאך איז דאך יעצט נישט קיין שום יוז פון דעם, אזוי ווי די רבנן זאגן דא אויך ביי אונז, אז לאחר גמר דין מען האט עס צוריק געגעבן אינו מוחזר, ור' יעקב סבר און ר' יעקב האלט, אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך, איז דער זעלבער דין וואס ער זאגט דא אויך ביי שור אז נאך גמר דין אז דער שומר האט אים צוריק געגעבן. איז ער מוחזר, איז די זעלבע זאך, וועט ער האלטן ביי חמץ שעבר עליו הפסח, קען מען עס אויך צוריק געבן. אמר רבה, האט רבה געזאגט, דכולי עלמא, די זאך האלטן אלע, אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך. ביי איסורי הנאה האלטן אלע אז מען קען זאגן הרי שלך לפניך א ראיה צו ברענגען, דאס הייסט אז איינער האט געגזלט חמץ און ס'איז געווען ביי אים איבער פסח און ער גיבט עס צוריק נאך פסח, כאטש דער בעלבאס קען עס גארנישט ניט האבן קיין נוצן, נאר דאס הייסט צוריקגעגעבן. דאם כן, ווייל אויב איך וועל זאגן אז לויט די רבנים ביי אונז זאגט מען נישט באיסורי הנאה הרי שלך לפניך ניפלוג לענין חמץ בפסח, זאלן די רבנים קריגן ביי חמץ בפסח, זאלן זיי זאגן אז איינער האט געגזלט חמץ ועבר עליו הפסח והחזירו אינו מוחזר. וואס וואלט דאס פסח געוועזן? דא א משנה אין הגוזל, דארט שטייט אזוי, גזל חמץ ועבר עליו הפסח והחזירו, און אויך שטייט נאך א דין, גזל שור, אז אין און אויב ס'איז געשען א זאך וואס דעם שור קומט סקילה עד שלא נגמר דינו, קען מען זאגן הרי שלך לפניך, אבער משנגמר דינו קען מען נישט זאגן הרי שלך לפניך, ווער האלט די סברא משנגמר דינו זאגט מען נישט הרי שלך לפניך? דאס האלטן דאך די רבנן, און דאך ביי חמץ האלטן זיי אז מען קען יא זאגן הרי שלך לפניך, זע איך דאך אז כאטש די רבנן האלטן. דא אויף ביי אונז אז דער שומר גיט עס צוריק משנגמר דינו אינו מוחזר אבער ביי חמץ האלטן זיי קען מען יא זאגן הרי שלך לפניך דעריבער מוז איך זאגן אלא אלע האלטן אין אמת'ן אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך נאר וואס איז דא ביי אונז די מחלוקת הכא דא אויף בגומרין דינו של שור שלא בפניו קמיפלגי צי דעם דין וואס מען גייט געבן דעם שור סקילה, צי דארף דען נישט זיין דארט דער בעל הבית? דרבנן סברי, די רבנן לערנען, אין גומרין דינו של שור אלא בפניו, דעם דין פון שור איז דווקא בפניו, דארטן מוז זיין דער בעל השור. דאמר ליה, זאגט דער בעל הבית צו דעם שומר, אי אהדרתיה ניהלי, ווען דו זאלסט אים נישט געווען געבן צו דעם בית דין, עס זאל געווען זיין ביי מיר, הוה מעריקנא ליה לאגמא, וואלט איך אים געמאכט אנטלויפן, כ'וואלט אים געהאלטן דארט אין אגם אין פעלד, ווי לאנג וואלט איך אים געהאלטן? ער וואלט אים דארט גע'שחט'ן קודם גמר דין, און אז מען שחט קודם גמר דין איז דאך מותר בהנאה. השתא, יעצט אויף אז דו האסט אים איבערגעגעבן צום בית דין? אתפסתיה האסט אים געגעבן צו האלטן לתוראי צו מיין אקס בידא אין זיין האנט, דלא יכילנא לאשתעויי דינא בהדיה, איך קען נישט מיט זיי האבן קיין דין תורה. קומט אויס די חיוב איז פארוואס ער האט איז געקומען האט איבער געגעבן געווארן צום בית דין, דאס נישט דו האסט געדארפן זען ער זאל נישט אריינפאלן צום בית דין. רש"י זאגט, נישט דער חיוב איז ווייל וואס ר'האט נישט צוריק געגעבן, ווייל אויב כ'זאל זאגן דער חיוב איז פאר וואס ר'האט נישט פריער צוריק געגעבן צום בעל הבית קודם גמר דין, איז דאך ביי חמץ בפסח קען מען דאך אויך זאגן, זאלסט מיר געווען פריער צוריק געבן וואלט איך עס געווען אויפגעגעסן. נאר דער עיקר חיוב זאגן די רבנן איז ווייל דאס אויב וואס ר'האט עס איבער געגעבן ליד בית דין, איז גלייך ווי ער האט עס מזיק געווען בידיים ורבי יעקב סבר און רבי יעקב לערנט גומרין דינו של שור שלא בפניו אפילו די בעלים און שור זענען דארטן נישט דא איז מען אויך גומר דעם דינו של שור דאמר ליה זאגט דער שומר צום בעל הבית סוף סוף וואס וואלט געוועזן איך זאל דיר געווען צוריק געבן מיגמר הוו גמרי ליה לדינא. אפילו עס זאל געווען זיין ביי דיר וואלט דאך אויך געווען א גמר דין, ממילא רוף איך אן דעם שאדן וואס ער האט געמאכט איז נישט קיין שאדן וואס איך האב געמאכט בידיים, נאר ס'איז נאר א ענין פון גמר. פרעגט די גמרא, מאי טעמא דרבנן, וואס איז דער טעם פון די רבנן וואס זיי לערנען, אז א שור שהמית את האדם בכוונה, און מען דארף מאכן דעם גמר דין אויף דעם שור אז מען זאל אים געבן סקילה, מוז דארט זיין דער בעל הבית. שטייט אין פסוק, השור יסקל וגם בעליו יומת, זאגן מיר כמיתת הבעלים ווען מען גייט משפט'ן א רוצח, מוז דאך דער רוצח דארט זיין. כך מיתת השור מה בעלים בפניהם, ווייל אזוי עס שטייט דאך אין פסוק עד עמדו לפני העדה למשפט, אף שור מוז זיין דווקא בפניו דער שור זאל זיין ביי דעם בית דין, ורבי יעקב זאגט אזוי, בשלמא בעלים, ורבי יעקב זאגט אזוי. בשלמא בעלים איז דא א סברה פארוואס זיי דארפן דארטן זיין, פארוואס דער פסוק זאגט עד עמדו לפני העדה למשפט אז דער וועלכן מ'משפט מוז דארט זיין, ווייל בני טענה נינהו, זיי האבן טענות, דארף ער דארט זיין, אלא שור בר טענתא הוא, איז טאקע אזוי יא, בעלים דארף טאקע זיין בפניהם. אבער דער שור קען מען משפט'ן אויכעט שלא בפניו, רש י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט מסרו לשומר חנם ולשואל, איינער גיט אוועק זיין שור צו א שומר חנם, צו א שואל, גייען זיי אריין במקום בעלים. תנו רבנן האבן די רבנן געלערנט ארבעה נכנסו תחת הבעלים, פיר איז דא וואס זיי גייען אריין זאלן ווערן מחוייב פון די נזקין אזוי ווי די בעלים, ואלו הן דאס זענען זיי, שומר חנם, והשואל, נושא שכר דער וואס היט די זאך און ער נעמט פאר דעם באצאלט, והשוכר. ער טוט לייען א זאך און ער באצאלט פאר דעם ער טוט עס רענטן. הרגו, אויב די אקסן האבן געהארגעט א מענטש, תמין, אז דער שור איז געווען א תם נהרגין, דעם שור קומט סקילה ופטורין מן הכופר, דער שומר דארף נישט געבן קיין כופר, ווייל ביי א תם איז נישט דא קיין כופר. מועדין. אז דער שור איז געווען א מועד און והרג את האדם נהרגין, קומט דעם שור סקילה ומשלמין את הכופר און זיי באצאלן כופר, וחייבין להחזיר דמי שור לבעליו. און זיי דארפן צוריקגעבן די ווערט פון דעם שור צו דעם בעל הבית, חוץ משומר חנם, א שומר חנם דארף נישט צוריקגעבן די ווערט פון דעם שור צום בעל הבית. זאגט די גמרא, אמרי איך וועל דיר פרעגן, היכי דמי, ווי רעדט זיך דא, אי דנטריה, אויב דער שומר האט דאס געהיטן ווי געהעריג, און דאך איז דער שור האט זיך אויסגעריסן און ער האט מזיק געווען, ער האט דערהרגעט א מענטש, אפילו כולהו נמי ליפטרו, דארפן אלע זיין פטור, ווי רש י זאגט לאו דווקא כולהו, דאס הייסט בר משואל, ווייל א שומר שכר. און א שוכר זענען דאך פטור אויף אונסין, אז דא איז געשעהן א אונס, ער האט אים געהיטן וויפיל ער האט געקאנט, און דער שור האט זיך אויסגעריסן, און צוליב דעם קומט דעם שור סקילה, דארף ער נישט צוריקגעבן דעם באלבאס די דמי שור? ואי דלא נטריה און אויב עס רעדט זיך ער האט געלאזט דעם שור הפקר, ער האט אים אינגאנצן נישט געהיטן, אפילו שומר חינם ניחייב, האט זיך די שומר חינם איז דאך מחויב אויף פשיעה, אויב ער היט אים נישט אינגאנצן איז דאך עס אויכעט א פשיעה, דארף דער שומר חינם אויך צוריקגעבן דמי שור לבעליו. זאגט די גמרא, אמרי, כ'וועל דיר ענטפערן, הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך. דנטריה שמירה פחותה, ער האט געהיטן דיע שמירה וואס די שמירה ווערט אנגערופן שמירה פחותה, א דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה, א שומר חינם, פאר אים הייסט עס א גענוג שמירה, ולא נטריה שמירה מעולה, האט עס נישט געהיטן א שמירה אויף שמירה, שומר חינם כלתה לו שמירתו, א שומר חינם, ער דארף נישט שטארק היטן איז דאס גענוג. ס'הייסט נישט מ'האט פושע געווען, איז לגבי די בעלים איז ער פטור מדמי שור, ווייל עס איז דאך גענוג אז זיין שמירה, אבער כופר דארף ער באצאלן, ווייל לגבי א מועד שהמית את האדם איז דאס נישט קיין גוטע שמירה, ווייל ולא נטריה, ער האט נישט געהיטן שמירה מעולה. אבער שומר חינם איז נאר שומר חינם. כלתה לו שמירתו, ביי שומר חינם איז דאס גענוג, הנך לא כלתה שמירתן, ביי די אנדערע שומרים האט זיך נישט גענדיגט די שמירה, ס'איז נישט גוט געהיטן, דעריבער דארפן זיי צוריק געבן דמי שור לבעליו. זאגט די גמרא אמרי, כ'וועל דיר פרעגן, כמאן, ווי ווער גייט די ברייתא דא אז שטייט אז כופר דארף מען באצאלן כאטש מ'האט געהיטן שמירה פחותה, דאך כופר דארף מען באצאלן. אי כרב מאיר, אויב דאס גייט ווי רב מאיר, וואס רב מאיר האלט א מועד איז נישט גענוג בשמירה פחותה, איז גוט פארוואס מען באצאלט כופר, אבער דאמר רב מאיר לערנט דאך שוכר, ווען איינער האט גערענט א זאך ער באצאלט געלט פאר דעם רענטינג, כשומר חינם דמי, ער האט דעם זעלבן דין ווי שומר חינם, אז ביי גניבה ואבידה. איז ער אויך פטור. אויב אזוי קומט דאך אויס אז לגבי די חיוב וואס ער האט פאר דעם באלבאס איז גענוג שמירה פחותה, אויב אזוי ליתני, זאל ער מיר לערנען חוץ משומר חינם והשוכר, אז שומר חינם און אויך שוכר דארף נישט צוריקגעבן דמי שור לבעליו ואי כרב יהודה, און אויב דאס גייט ווי רב יהודה דאמר וואס ער לערנט שוכר כנושא שכר דמי. א שוכר האט א דין ווי נושא שכר, ווי א שומר שכר, ניתני, זאל ער מיר לערנען חוץ משומר חינם, לגבי דעם צוריקגעבן די דמי שור צו דעם באלבאס, אלע דארפן צוריקגעבן, א שומר חינם דארף נישט צוריקגעבן. ווייל אויב מען האט געהיטן שמירה פרוסה איז דאס גענוג פאר א שומר חינם, ווייל ער דארף זיך נישט שטארקן אין די שמירה, דער דין איז טאקע גוט וואס ער לערנט, אבער עס דארף נאר אויכעט שטיין וכולם במועדין, אלע ביי א מועד פטורין לענין כופר, כופר דארפן זיי נישט באצאלן. ווייל רבי יהודה לערנט אויך, אויב מ'האט געהיטן א מועד א שמירה פרוסה איז עס גענוג. אמר רב הונא בר חינא, האט רב הונא בר חינא געזאגט, הא מני, ווער גייט דאס? רבי אליעזר היא, דאס גייט ווי רבי אליעזר, דאמר וואס ער לערנט, אין לו שמירה אלא סכין, אז א מועד האט נישט קיין שום שמירה, מען מוז אים שעכטן. ווייטער אין דער משנה ווערט דערמאנט רב לעזער וואס ער זאגט אז א מועד האט ניט קיין שמירה, אפילו א שמירה מעולה, געהיטן ווי עס קען זיין די בעסט, און דאך איז דער שור ארויסגעגאנגען, ער האט צעבראכן די וואנט. דאך דארף מען באצאלן כופר ולענין שוכר, לגבי דעם דין וועגן די באצאלן די דמי שור, לערנט רב לעזער וועגן שוכר, סבר לה כרב יהודה, האלט רב לעזער ווי רב יהודה, דאמר וואס ער זאגט שוכר כנושא שכר דמי, אז דער וועלכער טוט רענטן א זאך האט דעם זעלבן דין ווי א שומר שכר, אז ס'איז נישט גענוג אויף אים קיין שמירה פרוסה דעריבער איז גוט. לגבי דמי שור לבעלים, דארפן אלע באצאלן חוץ משומר חינם, ווייל שומר חינם איז גענוג שמירה פרוסה, און לגבי כופר איז מען מחויב. רש"י זאגט. פארוואס וויל ער נישט איינלערנען מ'האט געהיטן שמירה מעולה? לויט רב לעזער'ן איז דאך נישט קיין חילוק, אפילו ביי שמירה מעולה דארף מען דאך אויכעט באצאלן כופר, נאר אויב ס'זאל זיך רעדן אז מ'האט געהיטן שמירה מעולה וואלטן דאך געווען וואלטן זיי געווען פטור לגבי צוריק געבן די דמי שור לבעליו וואלט געווען פטור אי א שוכר אי א נושא שכר, דעריבער מוז איך איינלערנען לויט רב לעזער'ן אז ס'איז געוועזן שמירה פחותה. אביי אמר, אביי זאגט, לעולם כרב מאיר. די משנה גייט ווי רב מאיר, וואס רב מאיר לערנט, א מועד איז נישט גענוג קיין שמירה פחותה, עס דארף זיין שמירה מעולה, דעריבער איז גוט דער דין פארוואס אלע דארפן באצאלן כופר. וואס דא רעדט זיך מ'האט געהיטן שמירה פחותה און ניט קיין שמירה מעולה. איי, איך האב דיך פריער געפרעגט לגבי צוריקגעבן דמי שור לבעליו פארוואס שטייט נאר שומר חינם? זאל אויך שטיין שוכר. נאר וכדמחליף רבה בר אבוה, רבה בר אבוה האט איבערגעקערט די מחלוקת פון ר' מאיר'ן מיט ר' יהודה'ן ותנא און ער האט געלערנט שוכר כיצד משלם. ווען איינער טוט רענטן א זאך, וועלכע חיוב שמירה ליגט אויף אים? רב מאיר אומר, רב מאיר זאגט, כשומר שכר, ער האט דעם דין אזוי ווי א שומר שכר, דאס הייסט, א שמירה פחותה איז נישט גענוג פאר אים צו היטן, ער דארף היטן שמירה מעולה. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, ער האט דעם דין כשומר חינם. אויב אזוי אז רב מאיר לערנט אז שוכר האט דעם דין ווי שומר שכר איז דאך שוין גוט די ברייתא דא רעדט זיך ער האט געהיטן שמירה פחותה און ער האט נישט געהיטן קיין שמירה מעולה איז א שומר חינם כלתה לו שמירתו לגבי א שומר חינם איז די שמירה גענוג דארף ער נישט צוריק געבן דמי שור לבעליו אבער א שוכר האט דאך דעם דין ווי א נושא שכר, איז לגבי צוריקגעבן דמי שור לבעליו איז דאס נישט גענוג קיין שמירה, און לגבי כופר איז עס דאך אויך גוט, לגבי כופר איז דאס בכלל נישט קיין שמירה, אפילו ביי א שומר חינם איז דאס נישט קיין שמירה, ווייל אויף דעם שמירה ער זאל נישט מזיק זיין, לערנט דאך רב מאיר ביי א מועד מוז זיין דווקא שמירה מעולה. רש"י, אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, מסר שורו לשומר חינם, איינער האט איבער געגעבן זיין שור צו א שומר חינם, הזיק אז דער שור האט מזיק געווען אנדערע מענטשן, חייב דארף דער שומר חינם באצאלן. הוזק אז אנדערע אקסן האבן מזיק געווען דעם אקס, פטור איז דער שומר חינם פטור. זאגט די גמרא אמרי איך וועל דיר פרעגן, היכי דמי ווי רעדט זיך דא אין וועלכן פאל, אי דקיבל עליה שמירת נזקיו, אויב ער האט אויף זיך גענומען צו היטן, ס'האט נישט געשעהן קיין שאדן, איז סתם אז מ'נעמט שמירת נזקיו נעמט מען דאך אויף זיך ער זאל נישט מזיק זיין אנדערע, און אנדערע זאלן איהם אויך נישט מזיק זיין, אפילו הוזק נמי ליחייב, אויב איז געווארן געשאדנט דארף ער אויך זיין מחוייב. ואי דלא קיבל עליה שמירת נזקיו, דער שומר חינם האט נאר גענומען צו היטן אז ער זאל נישט פארלוירן גיין, אבער שמירת נזקיו האט ער נישט גענומען אויף זיך, נאר דער בעל הבית דארף עס היטן, אפילו הזיק נמי ליפטר, אפילו ער האט געמאכט שאדן אנדערע, דארף אויכעט דער שומר חינם זיין פטור, ווייל ער האט נישט גענומען אויף זיך שמירת נזקיו. אמר רבא האט רבא געזאגט, לעולם שקיבל עליו שמירת נזקיו, דא רעדט זיך אז דער שומר האט אויף זיך גענומען צו היטן נזקיו, והכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך כגון שהכיר בו שהוא נגחן, דער שומר חינם האט געוואוסט אז דער שור איז אזעלכער וואס ער איז א נגחן, האט געשטויסט, איז סתמא דמילתא, סתם ווען א מענטש ווייסט אז דער שור איז א נגחן, דלא אזיל איהו ומזיק אחרינא. קביל עליה, דאס וואס איז שכיח אז ער זאל גיין שאדענע אנדערע, דאס האט ער אויף זיך גענומען, ער זאל נישט מזיק זיין אנדערע, אבער דאתי אחריני ומזקי ליה לדידיה, אז אנדערע וועלן קומען און אים מזיק זיין, לא אסיק אדעתיה, דאס פאלט אים נישט איין אז מען דארף אים היטן, ווייל קיין שור שטעלט זיך נישט אנטקעגן אים, אלע טרעטן אים אפ די וועג, ווייל זיי האבן מורא פאר אזא איין שור, ס'קענטיג אין דער תכונה פון א שור אז דער שור איז א נגחן, איז זאגן מיר אז דאס וואס ער האט גענומען שמירת נזקיו האט ער נאר געמיינט אז דער שור זאל נישט מזיק זיין אנדערע, אבער די שמירה אז אנדערע וועלן אים מזיק זיין דאס האט ער נישט גענומען אויף זיך. רשי, זאגט די משנה, קשרו בעליו במוסרה, דער בעל הבית האט צוגעבינדן דעם שור מיט א שטריק, אדער ונעל בפניו כראוי, ער האט פארמאכט די טיר אזוי ווי עס דארף צו זיין. דאס הייסט, די ביידע זאכן, אדער קשרו בעליו במוסרה, אדער נעל בפניו כראוי, דאס ווערט אנגערופן שמירה פחותה. דאס הייסט, אז ברוח מצויה קען די טיר זיך האלטן, אז ס'וועט זיין א שטארקע ווינט, וועט די טיר נישט זיין פארמאכט. די זעלבע זאך, ער האט צוגעבינדן מיט א שטריק, א שטריק קען זיך איבעררייסן. ווען רופט זיך עס אן שמירה מעולה אז ר'האט צוגעבינדן נישט מיט א שטריק נאר מיט א קייט, ויצא והזיק, און די בהמה איז ארויסגעגאנגען געמאכט שאדן, אחד תם, צי ס'איז געווען א תם, ואחד מועד, און סיי א מועד, חייב דברי רב מאיר, ווייל רב מאיר לערנט, אז סיי א תם סיי א מועד איז נישט גענוג שמירה פחותה, נאר מען דארף היטן א בעסערע שמירה, שמירה מעולה. רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, תם חייב, א תם וועלכע מ'האט אים געהיטן מיט שמירה פחותה איז ער מחויב צו באצאלן פאר דעם שאדן. און מועד פטור, א מועד איז גענוג צו היטן מיט שמירה פחותה, שנאמר שטייט אין פסוק ביי א מועד ולא ישמרנו בעליו, אז דער בעל וועט אים אינגאנצן נישט היטן, ושמור הוא זה, אויב ער איז געווארן געהיטן. מיט שמירה פחותה הייסט עס שוין געהיטן און ביי א מועד איז ער פטור. רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר זאגט, אפילו מען האט געהיטן מיט שמירה מעולה איז מען ביי א מועד איז מען אויכעט חייב, אין לו שמירה א מועד קען מען נישט היטן, אלא סכין ס'העלפט נישט קיין היטן פאר קיין מועד מען דארף אים שעכטן. רש"י. ונעל בפניו כראוי ער האט פארמאכט ווי עס דארף צו זיין, היינו דאס איז שמירה פחותה דאס איז דלת א טיר שיכולה לעמוד ברוח מצויה לקמן בהכונס. ווייטער די גמרא אין הכונס זאגט אז ונעל בפניו בפניו כראוי מיינט מען אז די שמירה איז נאר גוט ברוח מצויה, א נארמאלן ווינט איז עס גוט, אויף א שטורם ווינט איז עס נישט גוט. רב יהודה זאגט אז א מועד איז גענוג מיט שמירה פחותה, שטייט אין פסוק ולא ישמרנו בעליו במועד כתיב, דאס שטייט ביי א מועד. מיעט הכתוב לשמירה מועטת כדמפרש בגמרא, ווי די גמרא איז מפרש רבי יהודה זאגט אז ווען איז מען מחויב ביי א מועד דווקא מ'האט אים אינגאנצן נישט געהיטן, און ביי א תם דארף מען א גוטע שמירה, מיר וועלן זען ווייטער אין גמרא דעם טעם פון דעם, אין לו שמירה למועד, רבי אליעזר זאגט א מועד קען מען נישט היטן אלא סכין, מען דארף אים שעכטן. ואפילו שמרו שמירה מעולה, אפילו מען האט אים געהיטן א שטארקע שמירה, והפיל הכותל, ער האט איינגעווארפן די וואנט ויצא, און איז ער ארויסגעגאנגען און געמאכט שאדן חייב ושלוש מחלוקות בדבר, ביי א מועד איז דא דריי מחלוקת'ן. לרב מאיר לויט ר' מאיר'ן ביי א מועד בשמירה פחותה חייב, א נארמאלע היטינג איז ער חייב, ובמעולה א ספעשל גוטע היטינג פטור, ולר' יהודה לויט ר' יהודה'ן בפחותה נמי פטור, א שמירה פחותה איז ער אויך פטור, ולר' לעזער ביי א מועד במעולה נמי חייב, ביי שמירה מעולה איז ער אויכעט חייב. וואס טוט זיך ביי א תם? ביי א תם דא זעהט מען דאך סיי רב מאיר סיי רב יהודה האלטן אז ביי א תם דארף זיין שמירה מעולה, וואס האלט רב לעזער ביי א תם? ווערט נישט אז היינט דערמאנט אין די משנה ער גייט נאך זאגן אין לו שמירה אלא סכין, פשטות דארף מיט ביי א מועד אין לו שמירה אלא סכין, ביי א תם זאגט ער גארנישט ניט, ווייטער אין גמרא איז פארהאנען. א רב לעזער בן יעקב לערנט אז אלעס איז גענוג שמירה פחותה, נאר דא אז רב לעזער דערמאנט גארנישט נישט וועגן תם, זעהט אויס פשטות אז ער מודה צו זיי אז ביי א תם דארף זיין שמירה מעולה. גמרא. פרעגט די גמרא מאי טעמא דרב מאיר, וואס איז דער טעם פון רב מאיר'ן וואס ער לערנט, אז ס'איז נישט גענוג ווען מען טוט היטן כראוי, ס'מוז זיין א שמירה מעולה. קסבר רב מאיר לערנט סתם שוורים לאו בחזקת שימור קיימי. סתם שוורים טוט די בעל בית נישט היטן, נאר מען לאזט עס הפקר. דא איז אנדערש די טייטש פון לאו בחזקת שימור קיימי וואס מיר האבן געלערנט אין ענדע ערשטן פרק. ואמר רחמנה, זאגט די תורה, תם ניחייב, א תם אז דו היטסט נישט ביסטו מחויב, איז פשטות וועלכע שמירה דארף מען האבן, א בעל בית היט אינגאנצן נישט, און וועלכע שמירה זאגט די תורה, דניבעי ליה שמירה פחותה. א שמירה כראוי, א שמירה פחותה, דאס איז גוט. און אז די תורה זאגט מען דארף היטן א תם, ווייס איך דאך שוין אליין אז א מועד דארף מען אוודאי היטן. הדר אמר רחמנא ולא ישמרנו גבי מועד, אז די תורה זאגט מען נאכאמאל ביי א מועד ולא ישמרנו, דאס הייסט אז ס'איז נישט גענוג די שמירה פחותה, דניבעי ליה שמירה מעולה, אז מען דארף האבן א שטארקערע שמירה, ווייל אויב איך זאל לערנען אז ביי מועד איז אויך גענוג שמירה פחותה, האט מיר די תורה גארנישט נישט געדארפן זאגן, וואלט איך געוואוסט אז תם דארף מען היטן שמירה פחותה, איז מועד אויך אזוי, אז די תורה זאגט מיר ולא ישמרנו. באזונדער ביי מועד איז א סימן אז ביי מועד פאדערט זיך א אנדער שמירה. ויליף נגיחה לתם נגיחה למועד, נאכדעם מאכט מיר א גזירה שווה אז א תם דארף אויכעט האבן שמירה מעולה, דאס איז די סברה פון ר' מאיר'ן. ר' יהודה סבר, ר' יהודה לערנט, סתם שוורים בחזקת שימור קיימי, סתם שוורים טוען מענטשן היטן, די שמירה פחותה מאכן, אמר רחמנא, די תורה זאגט תם נשלם, א תם אז מ'היט אים נארמאל זאל מען באצאלן, דניבעי ליה שמירה מעולה, אז א תם דארף האבן שמירה מעולה. הדר אמר רחמנא, נאכדעם זאגט די תורה ולא ישמרנו גבי מועד, וואס מיינט מען דא? דנעביד ליה שמירה מעולה, א מועד זאל מען היטן שמירה מעולה, אבער וואס דארף מיר די תורה דערציילן ביי מועד אז מען דארף האבן שמירה מעולה? אויב ביי תם דארף מען, ווייס איך דאך ביי מועד אויכעט אז מען דארף האבן. הוי ריבוי אחר ריבוי. איז גלייך ווי די תורה זאגט מיר צוויי מאל ביי א מועד אז מען דארף האבן שמירה מעולה, און מיר האבן א כלל ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט, אראפצונעמען פון די שמירה מיעט הכתוב לשמירה מעולה, איז דער פסוק גייט ממעט זיין אז ביי א מועד. דארף נישט זיין קיין שמירה מעולה אז מ'האט עס נאר געהיטן דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה איז מען שוין פטור, וכי תימא וועסטו וועלן זאגן נגיחה לתם נגיחה למועד, מיר האבן דאך א גזירה שווה אז ביידע זענען גלייך, זאל איך אפלערנען אז א תם זאל אויכעט זיין גענוג מיט שמירה פחותה? הא מיעט רחמנא, די תורה האט דאך ממעט געווען, ולא ישמרנו לזה ולא לאחר, אז דער דין איז נאר געזאגט געווארן לזה ביי א מועד אבער נישט ביי א תם, פרעגט די גמרא, והא מיבעי ליה ללאו? איז דער פשט פון דעם, דער ולא ישמרנו איז נישט קיין לאו, נאר רש"י זאגט כלומר, און תוספות איז מסביר, תוספות האט א גרסה והא מיבעי ליה לגופיה, דעם ולא ישמרנו דארף איך האבן לגופיה, אז אויב מ'האט נישט געהיטן זאל ער זיין חי. אויף א שמירה מעולה, נאר איך דרשן א ריבוי אחר ריבוי, אויב אזוי פון וואנען זשע ווייסן מיר ממעט זיין תם? ווייל איך דארף דאך האבן דעם ולא ישמרנו צו זאגן אז מועד דארף אויך האבן שמירה מעולה, אויב איז ריבוי אחר ריבוי אלא למעט אז ס'איז גענוג שמירה פחותה ביי א מועד, זאל איך מאכן די גזירה שוה? זאגט די גמרא אם כן, אויב איך זאל זאגן. אז מועד און תם האבן איין דין, אז איך לערן אפ תם פון מועד אז ס'איז גענוג שמירה פחותה, נכתוב רחמנא זאל מיר דער פסוק זאגן ולא ישמור, מאי ולא ישמרנו? וואס איז לשון ולא ישמרנו? ער וועט אים נישט היטן, לזה ולא לאחר. נאר ביי דעם, נאר ביי א מועד איז גענוג שמירה פחותה, די שמירה וואס מען דארף האבן ביי א מועד איז נאר גוט ביי א מועד, אבער ביי אנדערן איז עס נישט גוט. תניא מיר האבן געלערנט רבי אליעזר בן יעקב אומר, רבי אליעזר בן יעקב זאגט, אחד תם ואחד מועד, סיי א תם סיי א מועד. ששמרו מ'האט אים געהיטן, שמירה פחותה, פטור איז ער פטור. מאי טעמא? וואס איז דער טעם פון רבי אליעזר בן יעקב? סבר לה כרבי יהודה, ער האלט ווי רבי יהודה, דאמר וואס ער זאגט מועד בשמירה פחותה סגי ליה, א מועד איז גענוג מיט שמירה פחותה, און ויליף לערנט ער אפ נגיחה לתם און נגיחה למועד, ער לערנט עס אפ פון א גזירה שוה. ער דרשנ'ט נישט די דרשה ולא ישמרנו לזה ולא לאחר. אמר רב אדא בר אהבה, האט רב אדא בר אהבה געזאגט, לא פטר רבי יהודה אלא צד העדאה שבו, דאס וואס מיר זאגן, אז רבי יהודה האלט א מועד מען האט אים געהיטן שמירה פחותה איז מען פוטר איז נישט די טייטש מ'איז פוטר אינגאנצן, מ'איז נאר פוטר דעם צד וואס קומט צו די תוספת וואס קומט צו פון א מועד אויף א תם, אבל צד תמות במקומה עומדת. אבער די צד תמות שטייט אויף זיין ארט. יעצט דא איז דאך די סברה פון ר' יהודה'ן זייער איינפאך, לכאורה וואס מ'האט פריער געפרעגט, היתכן אז א תם זאל דארפן האבן א שמירה מעולה און א מועד זאל זיין גענוג שמירה פחותה? ניין, די טייטש איז אזוי, בכדי אז איך זאל מוסיף זיין ער זאל באצאלן פארן שאדן. נאך א האלבן שאדן, דעם גאנצן האלבן שאדן איז דווקא ווען ער האט גארנישט נישט געהיטן אז זאל דארפן באצאלן אז זאל זיין באפרייט אינגאנצן גארנישט נישט באצאלן דארף זיין אויב ער האט געהיטן שמירה מעולה און אויב ער האט נישט געהיטן שמירה מעולה איז א העלפט דארף ער באצאלן, נאר בכדי ער זאל באצאלן די גאנצע מוז זיין ער האט קיין שמירה פחותה אויכעט נישט געהיטן, דאס הייסט א מועד איז נישט קיין אנדערע מזיק נאר ס'קומט צו ביי א מועד נאך א האלבע שאדן, און דער דין פון צד תמות במקומה עומדת איז נוגע לגבי אסאך זאכן. ס'איז נוגע לגבי דעם דין אז חצי נזק נעמט מען אפ מגופו, דאס וואס מיר זאגן א מועד נעמט אפ מעליה, דאס איז נאר די אנדערע האלבן שאדן וואס איז צוגעקומען ווען ס'איז געווארן א מועד, אבער די העלפט וואס כ'האב פריער געווען מחוייב דאס איז מגופו, אויך איז עס דא א נפקא מינה לגבי דעם דין אויב מען האלט אין מעמידים אפוטרופוס לתם. לגבות מגופו איז די זעלבע זאך, אז אויב איז געווארן א מועד איז אויף די העלפט פון תם שטעלט מען נישט אוועק קיין אפוטרופוס, אבער לגבי דעם דין מודה בקנס פטור, די דין איז דאך ביי א תם, אויב ער איז זיך מודה איז ער פטור. און ווי וועט זיין ביי א מועד ער וועט מודה זיין, וועט דאס, זאגט תוספות, אים נישט פטר'ן פון דעם העלפט פון תם, ווייל דער טעם פארוואס מודה בקנס פטור, ווייל סתם שוורים בחזקת שימור קיימי, איז אויב ער איז געווארן א מועד איז ער שוין אוועקגעגאנגען פון דעם חזקת שימור. דאס וועט זיין גוט די סברה פארוואס א מועד איז גענוג שמירה פחותה אויב מען לערנט צד תמות במקומה עומדת, אבער ווייטער זאגט דאך די גמרא אז אנדערע האלטן אז לויט ר' יהודה'ן זאג איך נישט צד תמות במקומה עומדת, איז לכאורה דארף מען פארשטיין וואס איז די סברה צו זאגן אז א מועד זאל דארפן האבן ווינציגער שמירה ווי א תם. נאר מען קען עס פארשטיין מיט דעם הסבר וואס רש י זאגט פאר דער משנה, די ג, דארט שטייט דאך א דין אז איינער האט איבער געגעבן דעם שור צו א שומר חינם צו היטן, און דער שומר חינם האט גענומען אויף זיך שמירה, און שטענדיג זאגן מיר אז דער שומר חינם נעמט אויף זיך שמירה פון ביידע זייטן, אז דער שור זאל נישט ווערן געניזק, און דער שור זאל נישט מזיק זיין אנדערע, ווי איז אבער הכיר בו שהוא נגחן, אז דער שומר חינם האט געוויסט אז דעם שור וואס ער נעמט איז א נגחן, זאגן מיר, ער האט נאר אויף זיך גענומען דלא אזיל איהו, ומזיק אחרים קבל עליו, ער האט נאר גענומען אז ער זאל אנדערע נישט שאטן. אבער אז אנדערע זאלן איהם ניט מזיק זיין האט ער נישט גענומען אויף זיך, זאגט רש י פארוואס? ווייל א שור וואס איז א נגחן שטעלט זיך קיין שור נישט אנטקעגן איהם, טראכט דער שומר חינם מען דארף דאס נישט נעמען קיין שמירה ווייל קיינער וועט איהם נישט מזיק זיין, דער מאירי זאגט מיר דאך מער א שור המועד האט א קול, אבער פון רש י'ן ווייזט אויס אז מען דערקענט שוין אין דעם שור אז ער איז א נגחן, אויב אזוי אויף דארט וואו דער שור איז א מועד היט זיך דאך ביידע צדדים, און אויב מען ווייסט דאך ער איז א מועד דעריבער איז דא א סברה צו זאגן אז ביי א מועד ווייל מענטשן ווייסן דאך אז ס'איז א מועד, ווייסן דאך דאך מענטשן זיי זאלן זיך היטן, דעריבער זאגן מיר אז מיט שמירה פחותה איז עס גענוג. רש י. אמר רב, האט רב געזאגט, מועד לקרן ימין, אז דער שור איז א מועד צום רעכטן הארן. אינו מועד לקרן שמאל, איז ער נישט קיין מועד צו דעם הארן פון דער לינקער זייט. זאגט די גמרא, אמרי איך וועל דיר פרעגן, אליבא דמאן, לויט וועמען האט געזאגט רב זיין דין? אי אליבא דרב מאיר, לויט רב מאיר'ן? האמר ער זאגט דאך רב מאיר אחד תם ואחד מועד סיי א תם סיי א מועד שמירה מעולה בעי דארף האבן א גוטע שמירה ווייל איך קען דאך נישט טייטשן אין רב'ן אז רב גייט מיר דערציילן אז אויב ער שטויסט דריי מאל מיט קרן ימין איז ער נאר א מועד אויף ימין ביי ימין באצאלט ער א גאנצן שאדן און שמאל וואס איז נישט קיין מועד באצאלט ער א האלבן שאדן דאס איז דאך מער א פשיטא, מען זעט דאך נאך מער, האבן מיר דאך געהאט ווי רב פפא האט געזאגט, מועד לאדם לא הוי מועד לבהמה, און א כל שכן, דער גאנצער כח פון דעם שור איז אין קרן ימין, אויב ער איז א מועד לקרן ימין איז עס זיכער ער קען נאר שטויסן מיט דעם קרן ימין ווי ער האט דעם גאנצן כח. אויף דעם איז ער א מועד, אויף דעם שמאל איז ער נישט קיין מועד. מוז איך זאגן, רב גייט מיר דערציילן א דין שמירה, אז דעם קרן ימין דארף זיין א שמירה פון א מועד, און קרן שמאל איז גענוג א שמירה פון א תם. איז אויב לויט ר' מאיר'ן זאגט ער דאס, לויט ר' מאיר'ן לגבי דעם דין שמירה איז דאך גלייך א תם און א מועד. אי אליבא דרבי יהודה, אויב רב זאגט זיין דין לויט רבי יהודה, ער וויל מיר דערציילן אז אויב מען האט געהיטן שמירה פחותה און ער האט מזיק געווען בקרן ימין איז ער פטור, ווייל מועד בשמירה פחותה איז גענוג, און אויב ער האט געשטויסן בשמאל איז ער חייב ווייל א תם. איז נישט גענוג די שמירה פחותה, דאס גייט ער זאגן. מאי איריא קרן שמאל, וואס זאגט ער ביי א שמירה פחותה באצאלט מען אויף קרן שמאל אפילו בימין נמי, אפילו ווען ער שטויסט מיט דעם קרן ימין, אית ביה צד תמות ואית ביה צד מועדת אויף דעם ימין ער האט געשטויסן ווען ער האט געהיטן. א שמירה פחותה איז ער דאך אויך חייב אויף דעם צד תמות וואס איז דארטן דא וואס במקומה עומדת קומט דאך אויס אז ער באצאלט א האלבן שאדן ווען ער שטויסט בקרן ימין און בשמאל א האלבן אויב ער היט די שמירה פחותה איז נישט קיין חילוק צו קרן ימין צו קרן שמאל באצאלט ער א האלבן שאדן. אמרי, זאגט די גמרא לעולם כרבי יהודה, רב האלט ווי רבי יהודה אז א תם דארף האבן שמירה מעולה און מועד איז גענוג מיט שמירה פחותה, ולא סבירא ליה דרב אדא בר אהבה, ער האלט נישט וואס רב אדא בר אהבה האט געזאגט אז אויב מען האט געהיטן א מועד בשמירה פחותה, דארף ער באצאלן א האלבן שאדן? האלט ער נישט אזוי, נאר וואס דען האלט ער אז אויב מען היט א מועד א שמירה פחותה איז מען פטור אינגאנצן? והכי קאמר אזוי ער זיצט דא כהאי גוונא, אין אזא איין פאל ווען עס איז א מועד נאר אויף איין קרן, הוא דמשכחת ביה ביה טרעפסטו ביי אים צד תמות ומועדת, אויף קרן ימין איז גענוג שמירה פחותה און אויף קרן שמאל איז נישט גענוג שמירה פחותה. אבל מועד לגמרי, אויב ס'איז א מועד אינגאנצן, לא משכחת ביה צד תמות כלל. איז נישט דא אינגאנצן קיין צד תמות מ'זאל באצאלן א האלבן שאדן, ווייל ער האלט נישט צד תמות במקומה עומדת. און וואס איז די סברה? דארף מען זאגן וואס מיר האבן ברש"י דערמאנט פאר דער משנה, ווייל ווען דער שור איז א מועד שטעלט זיך קיין שום שור נישט אנטקעגן אים. אין דער משנה האבן מיר געלערנט רב לעזער אומר אין לו שמירה אלא סכין וכו', רב לעזער זאגט אז א מועד קען מען נישט היטן, מען דארף אים שעכטן, אפילו ער האט אים געהיטן שמירה מעולה און ער האט איינגעווארפן די וואנט וואס איז חוץ לדרך הטבע און ער איז ארויסגעגאנגען געמאכט שאדן, איז ער חייב. אמר רבה האט רבה געזאגט מאי טעמא דרבי אליעזר וואס איז דער טעם פון רבי אליעזר דאמר קרא ס'שטייט אין פסוק ולא ישמרנו שוב אין לו שמירה לזה א מועד האט נישט קיין שמירה מען דארף אים שעכטן אמר ליה אביי האט אביי געפרעגט רבה'ן אלא מעתה דכתיב ס'שטייט אין פסוק ולא יכסנו נמי ביי א בור שטייט ולא יכסנו וועסט אויכעט זאגן שוב אין לו כיסוי לזה אז מען דעקט צו דעם בור, דאס הייסט נישט קיין שמירה. וכי תימא אז דו וועסט זאגן הכי נמי, איך טייטש טאקע אזוי אז אויב מען גראבט אויס א בור איז נישט קיין שמירה מען פארדעקט אים נאר מען מוז אים אנפילן מיט ערד, והתנן מיר האבן געלערנט כסהו כראוי אויב מען האט צוגעדעקט דעם בור. אזוי ווי עס דארף צו זיין. ונפל לתוכו שור או חמור, עס איז אריינגעפאלן א שור אדער א חמור ומת און געשטארבן פטור. זע איך דאך אז דאס וואס מען טוט צודעקן דעם בור דאס איז גענוג. אלא אמר אביי, האט אביי געזאגט, היינו טעמא דרבי אליעזר, דאס איז דער טעם פון רבי אליעזר'ן וואס ער זאגט ביי א מועד העלפט נישט קיין שמירה מעולה, מען דארף אים שעכטן. כדתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט רב נתן אומר רב נתן זאגט מנין פון וואנען ווייסן מיר שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו א מענטש זאל נישט האלטן קיין כלב רע אין זיין הויז ווייל עס איז דאך דא אנדערע ערטער די וואס זיי וואוינען ביי דער גרעניץ צו די וואס זיי וואוינען דארט ווערט ער מויל ווי צווישן גנבים, דעמאלט מעג מען האלטן א כלב, אבער א כלב רע זאל מען נישט האלטן, ואל יעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, א מענטש זאל נישט אוועקשטעלן אין זיין הויז א שלעכטע לייטער. כאטש ער ווייסט אז ס'איז שלעכט, און ער וועט זיין פארזיכטיג נישט ארויפצוגיין אויף דער לייטער, שנאמר ולא תשים דמים בביתך. איז די זעלבע זאך דא אויכעט ביי א מועד, ווייל ער איז דאך שוין געווארן א מועד מזיק צו זיין, זאגן מיר אויכעט, אין לו שמירה אלא סכין, אפילו ער האט געהיטן שמירה מעולה און ויצא והזיק איז ער אויכעט חייב, איז עס גאר ווייט ווייט דריי מחלוקת'ן, לויט רב יהודה'ן איז גענוג די מועד בשמירה פחותה, און לויט רב לעזער'ן העלפט נישט קיין שמירה, שמירה מעולה אויך נישט, און רב מאיר זאגט שמירה מעולה איז גענוג.